ס'קומט ארויס פון פסח די וואך, בכלל אז מען קומט ארויס פון א יום טוב, יעדע יום טוב, נישט נאר יעדע יום טוב, נאר יעדע זמן וואס איז כמו יום טוב, איז דא אזוי אפאר טעג וואס זענען אזוי אין די טווילייט זאון, וואס מען ווייסט נישט פונקט וואו מען, וואו מען איז, וויאזוי מען פאלט אריין אין די וואכן טעג, ס'דא טאקע חולו של מועד, און שביעי של פסח. אלע מיני טעג און אסרו חג, אלע מיני אזעלכע טעג וואס זענען אזוי ווי ממוצע, אזוי ווי זמנים וואס מען זאגט מוצאי פסח, א געזונטן זומער, מען זאגט משיב הרוח מוריד הטל, ותן ברכה, עס הייבט זיך עפעס אן א גאנצע נייע, א גאנצע נייע תקופה, די וואס מאכן נאכן ישיבה הייבן אן ראש חודש אייר, א נייע זמן.

עס וואלט געפארן אזוי גרינג פון א סדר פון פסח ביז א סדר פון א גאנץ יאר וואלט איך נישט וואלט איך געמיינט אז ס'איז גארנישט וואלט איך געמיינט אז די אז די יום טוב האט גארנישט געטון און פארקערט אמאל מיינט מען אזוי מען וואלט געווען עפעס א עפעס א גרויסע איד וואס ביי אים איז אלעס גייט געוואלדיג וואלט געווען גרינגער די אלע מעברים. וואס הייסט ער טוט דאך כסדר גוט טוט דאך כסדר טוט דאך צומישט אבער עס איז פונקט פארקערט ווי מער א מענטש איז דא איינער וואס פסח איז עס געשעט ביי אים אין בויך ער עסט מצה און כ'ווייס פסח'דיגע מאכלים און שוין יעדן שינוי איז א שינוי וסת א שינוי בפועל ממש אין א גוף פון א מענטש איז עס נעמט צייט ביז מ'גייט אריין אין פסח נעמט צייט ביז מ'גייט ארויס אין פסח נעמט צייט ביז ס'ווערט מסודר די גוף. די זעלבע זאך איינער האט א סדר ארבעט א געוויסע סדר היום וואס מען דארף צוריק זיך מיישב זיין אין די סדר היום וואו מען איז איז דאך א קל וחומר בן בנו של קל וחומר איינער וואס האט א אנדערע מח ס'איז דא אזוי מען זאגט ס'דא ברויט אויף מ'עסט נישט ברויט מצה אויף פסח און קארטאפל אויף פסח און אייער אויף פסח, און ס'דא פסח אויף פסח, וואס פסח אויף פסח מיינט די מח פון פסח, מ'רופט עס אין קבלה די מוחין פון די פון די יום טוב, די די מענטש, די קאפ פון פסח, און מ'טוישט די קאפ, ס'דא מענטשן וואס טוישן זייער אלע דישעס און זייער אלע די גאנצע קיטשן, און מ'טוישט אלע כלים, ס'איז אוודאי איין זאך וואס נעמט צייט צוריקצושלעפן, ארויפצושלעפן, אראפצושלעפן. דער וואס טוישט זיין נשמה פסח, דער וואס טוישט זיין מח, דער וואס טוישט זיין קאפ פסח, דאס נעמט זיכער אסאך מער צייט ארומצושלעפן זיך אריינצוגעבן, די זאכן זענען ריעל, ס'איז נישט קיין, מ'וועט זיין אביסל בעסער און מ'וועט זיין אביסל ווייניגער בעסער, נישט דאס מיינט אז אז מ'זאגט אז ס'איז דא א מוחין פון א יום טוב אז מ'טוישט אפ, מ'טוישט דעם קאפ, ס'מיינט כפשוטו, ס'איז אן אנדערע וועג פון טראכטן, אנדערע וועג פון, אנדערע וועג פון לעבן. און באמת די פלאץ ווי ס'איז דא די מערסטע די מערסטע חיות נישט אפשר זעט נישט אויס חיות אבער די מערסטע וואס מ'דארף לערנען באמת די מערסטע וואס מ'דארף זיך מתעמק זיין וואס איז דא אין דעם א חכמה און די עיקר חכמה אפשר איז דא א גרויסע חכמה פון באקומען א מח מח פון פסח אפשר איז דא א גרויסע חכמה צו קענען לעבן אזוי חיי עולם הבא פון שבת. אבער די גרעסערע חכמה, די טיפערע חכמה, מ'קען זאגן די פלאץ ווי מ'לערנט זיך באמת, זענען די אלע צווישן פלעצער, די אלע צווישן פלעצער צווישן ערב שבת און שבת, צווישן מוצאי שבת און שבת, עס איז דא אין די ענין זייער אסאך טעותים, זייער אסאך בלבולים, זייער אסאך נארישקייטן. ס'איז א דרשה וואס יעדער איינער ווייסט צו זאגן, מען דארף מיטנעמען א יום טוב, מען דארף מיטנעמען א שבת, מען דארף אריינברענגען שבת אין די וואכן טאג, ס'איז זייער גרינג צו רעדן, און ס'איז אויך זייער גרינג צו טון אין א פעיק וועג, אין א וועג וואס איז נישט, וואס איז נישט פראדאקטיוו, עס העלפט נישט, עס מאכט נאך, עס פארדרייט א קאפ, און די עיקר פעיק וועג איז פרובירן אנצוהאלטן, פרובירן אנצוהאלטן די זאך, די. מדריגה, די גוטסקייט וואס מ'האט געהאט אין א שבת אין א יום טוב אין א גוטע זמן, מ'וויל זיך אנכאפן מיט די מיט די ציינער און עס אזוי אנכאפן ווייטער, דאס איז א זאך וואס ביי די בהכרח ארבעט עס נישט, ס'קומט פרובירן עס צו טון קומט דאך פון א חוסר הבנה פון די גאנצע ענין פון די קדושת היום פון די העכערע מדריגות, זיי וועלן זאגן דאך ווען ווען ווען ווען זיין בעסער און העכער וואלט געמיינט בערך די זעלבע זאך וואס מען טוט א גאנצע יאר נאר גוט, כ'בין נישט עומד בנסיון, כ'שטיי נישט אויף זמן קריאת שמע און האט מען יא אויפגעשטאנען, דאס קען דאס קען מען ממשיך זיין אפשר דאס, אבער אויב מען פארשטייט אז זמנים מקודשים, ווי מען זאגט אין די ביים דאווענען, מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, און מען איז מאריך מיט אלע מיני נוסחאות וואס ס'מיינט. פשוטע זאכן וואס שטייט אין סידור, וואס ס'מיינט די די חיות, וואס ס'מיינט די שמחה פון א פון א יום טוב, דאס הייסט דאס איז אן אנדערע סארט וועג פון טראכטן, ס'נישט מעגליך, אזוי ווי מ'זאגט ס'נישט דא קיין מצוות שמחה און און ששון און וישמחו בך ישראל און און והנחילנו והשיאנו את ברכת מועדיך, דאס איז נישט דא א גאנצע יאר, ס'איז פשוט א אנדערע סארט, ס'איז אנדערע איכות, אנדערע קוואליטי פון פון קאפ, אנדערע קוואליטי פון זיין, ס'נישט מעגליך ס'זאל זיין זונטאג אפשר איז מעגליך אין א געוויסע זין אבער עס איז נישט מעגליך באמת עס איז פשוט א אנדערע סארט זאך מ'קען נישט ממשיך זיין די זאך איז פאר דעם איז דא א ספעציעלע ברכה וואס מ'זאגט המבדיל בין קודש לחול וואס מ'מאכט א גאנצע עבודה מ'פאקט אוועק די פסח'דיגע געשיר ס'איז ס'איז נישט מעגליך אז ס'זאל ממשיך זיין אויב איינער מיינט אז מ'קען פשוט ממשיך זיין האט ער נישט פארשטאנען די גאנצע מעשה ס'קען נישט זיין און איז וואס איז יא דא? און דאן נאך א וועג פון עס זאגן, ווייל מיר ווילן פשוט ממשיך זיין, שלעפן מיט די ציינער ווייטער די פסח, ווייטער די התעוררות וואס מען האט, אדער ווייטער די וואס ס'זאל נאר זיין, איז לערנט מען דאך גארנישט, האסט דאך גארנישט געלערנט קיין נייע זאך, יא מען האט דאך געוואוסט פאר פסח און פאר די גוטע זמן אז מען דארף זיין בעסער און מען דארף מער מער געדענקן גאט א גאנצע צייט, מער זיך ווייניגער רעגן, מער זיין בישוב הדעת, מען האט דאך געוואוסט דאס אלץ פארדעם. מען זינגט דאך אז מען לערנט עפעס, און מען זאל כסדר עומד זיין אויף דעם אז ס'דא אזא זאך פון לערנען עפעס, הן יראת הוויה היא חכמה, ס'דא אין דעם וואס צו לערנען, און ווען מען לערנט א זאך, אזוי ווי מען לערנט א זאך בגשמיות, אודאי קען מען פארגעסן, אבער געווענליך פארגעסט מען נישט, בפרט אז מען לערנט א זאך גוט, ס'דא אין דעם עפעס א חידוש, מען קען עס פארציילן ווייטער, נאך א סימן פאר דעם, מען קען עס פארציילן ווייטער, מען קען עס איבערזאגן, מען קען זאגן נאך א סימן, מען קען עס ציילן, אזוי ווי מען זאגט דערציילן, און ציילן, ס'דא ספר וסיפור. סיפור וספר, כ'ווייס ספירה, ספירה קען מיינען ציילן, ס'קען מיינען דערציילן, ס'דא סיפור יציאת מצרים, ספירה, ספירת העומר, ווען מען, זאכן וואס מען לערנט, ווען מען לערנט, און נישט באופן וואס מען פרובירט סתם צו ממשיך זיין, איז דא וואס צו לערנען. און די וועג פון עס לערנען איז די ערשטע זאך צו לאזן זיך ווערן געלערנט פון דעם. א גרויס חלק פון אונזערע אונז רעדן אז ספירת העומר איז א הכנה צו קבלת התורה און דאס שטייט אין די ראשונים על דרך הפשט על דרך המוסר. א גרויס חלק פון קבלת התורה און די עיקר קבלת התורה דאס שטייט אין די ספרים אין זייער אסאך אנדערע וועגן. רעדט וועגן די וירד משה, ס'איז נאך א זאך וואס מ'זאגט איבער אין אסאך נארישע וועגן, מ'דארף זיך אראפלאזן, וואס מיינט דאס אראפלאזן? מיר זענען שוין גענוג אראפ, אויב מ'דארף יוצא זיין די ענין פון זיך אראפלאזן, מיר זענען אלע יוצא בהידור רב און בהידור גדול, זיך אראפלאזן און מען לאזט מיר אראפ און אראפ און נאך מער אראפ, ס'איז נישקשה, זיכער יוצא. נאר ס'שטייט אין ספרים, די ליקוטי מוהר"ן זאגט עס אויף די נוסח, אנדערע. אז די מדריגה, די לימוד, די מדריגה וואס מען קען רופן תורה, איז וואס מען לערנט זיך, בזמן וואס ס'איז נישט מ'קען רופן פיור דביקות, וואס איז נישט לויטער, לויטער דביקות, לויטער דביקות, איז נישט קיין זמן פון דעת, נישט קיין זמן פון לערנען גארנישט. מ'קען עס רופן נאר א פילינג, כ'מיין נישט אז ס'איז נאר א פילינג, כ'מיין אז עס קען אפילו זיין א ידיעה באמת, אמת, אמת'דיגע השגה, ס'איז נישט נאר פון פילינגס. אבער ס'איז אזוי ווי די זמן וואס ער איז מקבל, די די אריז"ל לערנט אלעמאל איז דא צוויי מצבים פון אורות אין די ספירות, די זמן וואס א ספירה איז מקבל, די זמן וואס א מענטש אדער א מדריגה איז אין די מצב פון מקבל זיין, שטייט ביים בארג העכער די בארג סיני, ער שטייט אין הימל ער שטייט אין ווי ס'זאל נאר זיין די מצה און די פיר כוסות און ער ער שעפט די קדושה ער שעפט די אור חיות השם, ס'איז דעמאלטס נישט קיין צייט וואס ער דערציילט, ס'איז נישט קיין צד וואס ער, נישט אפילו פאר זיך און זיכער נישט פאר אנדערע, ס'נישט, ס'נישט די, ס'נישט די תנועה וואס ער טוט, ער איז דאך אין די תנועה פון באקומען, ס'איז דאך אין די תנועה פון, קענסט עס רופן אויף די חסידישע שפראך פון ביטול, פון דביקות פשוט. און די אמת דאס איז נישט די צייט וואס מ'לערנט, ס'הייסט דעמאלטס לערנט מען בכח, אבער לערנען בפועל. וואס קומט ארויס וואס אונז רופן לימוד פון וואס מ'קען זיך עפעס פון דעם מאכן א דבר תורה און עס פארציילן פאר זיך און עס ווערט והיה היום הזה לכם לזיכרון ווען מ'זאגט מאכן א זיכרון מיינט מען דאך האלט זיך נישט נאר מיט דעם אונז האבן גערעדט אפאר מאל וועגן זיכרון אן אנדערע וועג אבער איין זאך פון זיכרון מער בפשטות וואס אונז האבן געלערנט ווי וואס אונז האבן געלערנט איז אז זיכרון איז די טייטש מאך א זיכרון זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים די טייטש מאך נישט נאר דביקות מאך נישט נאר די מדריגה פון מקבל זיין פון פסח הלוואי, מאך אויך די מדריגה פון ולמען תספר באזני בנך, דאס הייסט מאך פון דעם עפעס ארויס, יעצט לערן דיך פון דעם, וואס איז דא זיך צו לערנען פון דעם באופן הכי פשוט? און ווי איך זאג דאס איז א וויכטיגע הכנה, אפשר די וויכטיגסטע הכנה וואס מען רעדט קבלת התורה. די זאך וואס שטערט אונז געווענטליך פון באקומען דברי תורה, און דאס מיין איך אין יעדע מדריגה, צי מ'וויל פשוט לערנען פון איינעם, די עיקר לימוד התורה איז רב ותלמיד, צו פון א ספר אפילו, אבער מ'לערנט פון איינעם, יא, איך מיך נישט, לא בי תחילה עשה קדושה, ווי מ'זאגט, איך הייב מיך, הייבט זיך נישט אן די וועלט, לערנט זיך פון א צווייטער, און מ'האלט זיך, ס'איז דא וואס, האסט וואס צו לערנען פון א צווייטער. צי ווען ס'איז ממש פון א רבי, אדער ס'איז פון א ספר, אדער פון די תורה אליינס, פון וואס, פון וואס ס'זאל נאר זיין. די גרעסטע מעכב איז, איז דאס וואס מ'ווייסט שוין אלעס. בפרט אידן וואס האבן שוין טאקע געלערנט אסאך, כלני חכמים, כלני נבונים, כלני זקנים, כלני יודעים את התורה. און די וויפיל מ'ווייסט, איז מחייב כמעט, ס'מאכט אז א מענטש זאל ליינען אין יעדע ספר וואס ער ליינט און מפרש זיין אויף עפעס וואס ער ווייסט שוין, אדער וואס ער הערט פון זיין רבי, אדער וואס מ'קען זאגן וואס ער ווערט נתעורר בנפשו בפנימיות נפשו אליינס, איז עס אלעמאל טייטשט ער עס אפ אויף א זאך וואס ער ווייסט שוין, און דאס איז א סיבה פארוואס זמנים פון גדלות זענען שוואכע זמנים פון לימוד, שוואכע זמנים פון לערנען, כ'לערן אסאך אז. לפח איז תלמידי חכמים וואס תורתם אומנותם, איז שטייט אז שבת לערנט ער ווייניגער א גאנצע וואך, ער לערנט מער ענינים אויף אגדה, ענינים לייכטערע ענינים, ס'דאך אביסל פאני, טייטש אז שבת לערנט ער אמת'דיג, אבער די וואכעדיגע לימוד, דאס וואס ער לערנט אסאך ביגיעה, נאך א ספר, נאך א בלאט, נאך א חומש, נאך א מסכתא, ס'איז דא אין דעם עפעס וואס שטערט צו לערנען, וואס שטערט צו לערנען נייע זאכן, וויפיל מער אלטע זאכן מען האט, שטערט צו לערנען נייע זאכן. מען דארף טראכטן וועגן חדש און ישן. און מען באקומט נאר די נייעס, מען באקומט נאר א, מען קען נאר לערנען עפעס ניי ווען מען ווייסט נישט וואס מען האט וואס מען גייט לערנען. ס'איז אביסל א שווערע מצב צו זיין, ס'איז א שווערע זאך צו דעסקרייבן, איך דעסקרייב עס יעצט אין די קאנטעקסט פון אזוי ווי נאך א יום טוב, נאך א יום טוב איז די זמן וואס מען קען קען לערנען די זאכן וואס די יום טוב האט אונז געלערנט, און נישט אין א וועג וואס איך קען דעסקרייבן, אויב איך קען איך עס מסביר זיין, אויב איך קען זאגן א וועג, איז דאך טייטש אז איך ווייס שוין, אויב איך ווייס שוין לערן איך דאך נישט. נאר די וועג באופן כללי באופן פשוט ווי ס'גייט איז פשוט אז מ'גייט צו די ארבעט זונטאג אינדערפרי מאנטאג אינדערפרי איך ווייס ווען און צוביסלעך און כמעט אזוי ווי בהיסח הדעת דערמאנט מען זיך מ'קען דאס רופן זכרון פון א פארשידענע נקודות וואס מ'האט געלערנט פארשידענע אורות וואס מ'האט געהאט אדער מיט א שמועס מיט תהילים אדער מ'האט עפעס א

יעצט דאס איז אלס אביסל הקדמה אביסל זיך מצייר צו זיין די מצב פון מוצאי פסח. און די אמת איז דאך אז די מצב פון מוצאי פסח הייבט זיך נישט אן מוצאי פסח האחרון, מוצאי אחרון של פסח, ס'הייבט זיך באמת אן, אונז ווייסן דאך ס'הייבט זיך באמת אן מוצאי יום טוב הראשון. אזוי ווי מ'קען זען מיר האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך, אז ס'איז דא א געוויסע מיעוט אין די פסח אליינס, מ'הערט אויף צו זאגן הלל, ס'איז נישטא קיין חיוב צו עסן מצה, און אונז האבן געלערנט אז דאס מיינט אז מ'דארף באמת אנקומען צו שבועות אויף צו משלים זיין דאס. זעהט אבער אויס אז אין די ענין וואס מען זאגט אז אום פסח הייבט זיך שוין אן די נישט פסח ליגט א געוואלדיגע לימוד, ליגט אסאך וואס מען קען זיך אסאך לערנען פון דעם. און די לימוד וואס מען לערנט זיך פון דעם הייסט. ספירת העומר. וואס מיין איך אז מ'קען זיך אסאך לערנען פון דעם, אז אויב ס'וואלט געווען אז ס'דא א יום טוב און ס'דא וואכן טעג און ס'געענדיגט זיך, איז מען אביסל סטאק. קא משמע לן אז אין די יום טוב אליין האט זיך שוין אנגעהויבן די נישט די נישט יום טוב, די ספירת העומר וואס מ'רופט דא. הייסט דאך אז די די לימוד פון פסח גופא די לימוד פון חג המצות גופא איז לכתחילה עס קומט לכתחילה זיך צו לערנען עס קומט לכתחילה בתוך פסח אליין זיך צו לערנען די וועג פון מאכן די שבעה שבועות תספור לך וספרתם לכם איז אן אנדערע וועג פון דאס זאגן איז אז די לימוד פון חג המצות וואס הייסט מען גייט שמירה פון חמץ און אכילת מצה, ס'טוישט א נאמען און ס'טוישט א נאמען שוין אינמיטן פסח, און ס'טוישט א נאמען צו ספירת העומר, צו קרבן העומר, די סוגיא פון חדש, פון מנחת העומר, פון ספירת העומר וואס דאס ברענגט צו די קרבן ביכורים, שתי הלחם. און יעדע יעדע מצוה אונז לערנען ס'דא אסאך תריג מצוות איין וועג פון זיך מסדר זיין די תורה איז דא תריג מצוות תריג מצוות הייסט דאך אין די זוהר תריג עצות און די וועג וויאזוי אונז האבן עס פארשטאנען אין בעל שם טוב פון די חסידישע ספרים אז נישט נאר אז ס'איז תריג עצות תריג טעקניקס קען מען זאגן, תריג פלעצער ווי מען דארף דינען די אייבערשטער בשכבך ובקומך, אין דיין עסן, אין דיין טרינקען, אין דיין גיין, אין דיין קומען, יעדע מאל זיין געדענקען, געדענקען די אייבערשטער אין דעם. דאס איז אויך תריג עצות כפשוטו, תריג לימודים, דאס הייסט א יעדע מצוה, אזוי לערנט דאך די בעל שם טוב, אפילו מצוות וואס זענען נישט נהוג בזמן הזה, אדער א מצוה וואס איז נאר נהוג פאר א כהן, אדער אזוי ווייטער, די עצה, ס'הייסט די לימוד שכלי דערפון, איז אויך דא, איז נאך אלץ דא, איז נאך אלץ א זאך וואס מען קען לערנען. און וואס דאס מיינט איז אז יעדע מצוה געבט אונז א געוויסע א געוויסע אזוי ווי איך זע עס א געוויסע אימעדזש, א געוויסע סטראקטשער, א געוויסע קענסט זאגן א געוויסע א געוויסע פאעם, סטראקטשער זאג מיינט איך, מיינט אז בנין זאג איך ס'איז א געוויסע א געוויסע ריים, א געוויסע גראם, א געוויסע ניגון, א געוויסע ציור, א געוויסע עולם. וואס מען קען באמת זען די גאנצע עולם אין דעם, די גאנצע וועלט אין דעם, כל התריג מצוות זענען כלולים זה בזה. און ס'קען מרומז זיין אז ס'דא תריג אנדערע סארט מיני מצבים, אמאל דארף מען גיין מער מיט די מצוה, אמאל מיט יענע מצוה, אדער א אנדערע וועג פון עס זאגן, בשכל וועג פון עס זאגן איז אז יעדע מצוה לערנט אונז א געוויסע אנדערע סארט. אנדערע סארט מהלך, סאו גאנץ ס'איז דא אסאך דרכים אין עבודת השם, ס'איז דא די דרך פון פסח, ס'איז דא די דרך פון סוכות, דרך פון לולב, דרך פון ספירת העומר, דאס זענען אן א סוף דרכים שונות, און די דרכים זענען זיך מתלבש אין די מצוות מעשיות וואס מען טוט אין די אלע זמנים, אבער יותר מזה זיי ווייזן אונז עס, ווייזן זיי אונז דרכים וואס זענען רעלעווענט א גאנץ יאר, וואס זענען נוגע א גאנץ יאר, וואס זענען זענען וועגן ווי אזוי מען קען דינען די אייבערשטער און אזוי ווי מען זאגט ס'איז דא אלע סארט נשמות ס'איז דא אלע סארט מענטשן יעדע מענטש האט אלע סארט מצבים און אלע סארט מעשיות און ס'איז דא מענטשן וואס ס'איז דא צדיקים וואס אין חסידישע שפראך רעדט מען אסאך פון א דרך אין עבודת השם וואס מען פארשטייט נישט די פשטנים פארשטייען נישט וואס דאס מיינט מען דארף א דרך יא טו די מצוות שטיי אויף און דאווען שחרית נאכדעם דאווען מוסף. דאס איז די וועלט ארבעט נישט אזוי. א דרך אין עבודת השם איז טייטש אז ס'איז דא אן א סוף מצבים, אן א סוף מצבי הנפש, מצבי המציאות, מצבי הזמן. און מ'דארף זיך נעמען א וועג, און א וועג קען זיין לאו דווקא אז ס'איז כולל אלע וועגן, ער האט דאך זיין וועג, און אזוי ווי מ'זאגט, ס'דא אידן וואס זייער ענין איז א גאנץ יאר מצות'דיגע סארט מענטשן, און ווען איך זאג מצה מיין איך אז ס'דא אזא סארט ציור, איך האב פרובירט צו לערנען די לעצטע צוויי מאל וואס וואס ס'איז, מ'דארף נאך אסאך מעיין זיין, אסאך נאך דא אסאך נאך אסאך וועגן צו טראכטן, אבער ס'דא אזא זאך אז מ'איז זיך מתרחק פון חמץ זייער שטארק, מ'ווארפט ארויס די חמץ, און חמץ איז מרמז אויף רע, אויף יצר הרע, אויף קטנות, וואס ס'זאל מרמז זיין, אויף דינים. און.

עס זענען אנדערע וועגן וויאזוי עס זעט אויס בכלל די מושג וואס הייסט וואס הייסט עבודת השם, די מושג וואס הייסט זיין א מענטש. און די ציורים פון די מושג קען מען לערנען סיי על פי פשט סיי על פי פנימיות אויף אלע מיני דרכים קען מען עס לערנען. און דא אין די אין די מעבר אין די מוצאי יום טוב אין די זמן צווישן די ערשטע טאג פסח און די צווייטע טאג פסח קען מען זאגן יא די מוצאי יום טוב הראשון של פסח טוישט זיך און טוישט מיינט אלעמאל א טרענספארמעישן אזוי ווי אביסל אזוי ווי אין א חלום אז מ'קען זען אז איין זמן איין ציור ווערט אליינס די אנדערע ציור, ס'איז נישט אז ס'איז קיינמאל נישטא קיין שארפע שארפע הבחנה, אזוי ווי מ'זעט בין השמשות, ס'נישטא קיין קלארע מינוט ווען ס'ווערט טאג און ווען ס'איז געווארן אויפגעהערט צו זיין טאג און ווען ס'איז צוביסלעך ווערט די טאג און צונאכט צוביסלעך און ס'נעמט אפשר א גאנצע וואך ששת ימים תאכל מצות ששת ימים מן החדש און שבעת ימים מן הישן זייער אינטערעסאנטע מדרש. צוביסלעך, און ווי מיר אונז גייען אדורך די ערשטע וואך פסח, טרענספיגורט זיך, ס'טרענספארמט זיך די מציאות, די ציור פון עבדות השם וואס הייסט לא תאכלו חמץ תאכלו מצה, ס'טוישט זיך אריין אין די ציור, אנדערע סארט ציור, און די נייע ציור הייסט די סוגיא און די פרשה פון עומר. און די פרשה פון עומר האט דריי מעין תחנות, דריי מעין סטאנציעס וואס מ'דארף געדענקען אלעמאל. ס'הייסט ס'איז דא די פרי-סטאנציע וואס איז דער ענין פון. חמץ. מען האט עס דריי דריי עיקר סטאנציעס, ס'האט די ערשטע די ערשטע די ערשטע טאג, ס'איז די הקרבת העומר, וואס איז געווען א גאנצע מצב און עס מאכן אונז זאגן דאך אויף דעם הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, און ס'קען זיין אז כל עיקר ספירת העומר איז נאר א היכי תמצא צו געדענקן דאס, מען זאגט זכר למקדש. על כל פנים די ערשטע סטאנציע איז די קרבן עומר וואס איז אויך בזמן הזה לפחות אין ארץ ישראל אזוי ווי ס'איז נוהג איז ס'איז מתיר חדש ס'איז מתיר די תבואה חדשה ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה און ס'זעהט אויס מ'דארף מעיין זיין על פי פשט ס'זעהט אויס אז די ענין פון חדש ווי געזאגט אז חזל זאגן ששת ימים תאכל מצות מן החדש

אנצוהייבן בויען א זאך מוז מען דאך אנהייבן פון די נידריגסטע מדריגה, דאס הייסט פון וואו איך בין, איך בין דאך אזוי ווי אונז זאגן, מען דארף נישט מהדר זיין אין די ענין פון וירד משה, קיינער זוכט נישט, מ'איז ברוך השם יוצא דאס בהידור. איז דאך די טייטש אז אנהייבן איז זייער שווער, דאס איז דאך די ענין פון כל התחלות קשות, אסאך מאל פרעגט מען, ס'איז דא עפעס א פארקערטע, ס'איז דא א חיות פון די התחלה, התחלות מיינט דאך אז מ'דארף זיך שלאגן מיט די גאנצע יצר הרע, ניין? די וועלט הייבט זיך דאך אזוי אן, ביי בריאתו של עולם איז בתחילה חושך ואחר כך אור, פון אונז לערנען אלע פון בריאתו של עולם, און בכלל די וועלט הייבט זיך דאך אן, אזוי ווי די מעשה פון כלל ישראל הייבט זיך אן אין מצרים, ס'הייבט זיך נישט אן אין ארץ ישראל און סיני און מעמד ה', ס'הייבט זיך אן אין אלע אלע מתחיל מתחיל בגנאי ומסיים בשבח, אלע מציאות פון די וועלט און ס'דא שרשים און טעמים, אלעמאל הייבט זיך אן גאר נידריג, עס הייבט זיך אן ווי אונז זענען, אזוי כפשוטו. וועגן דעם ווען מען זאל אנהייבן, ווען מען זאל מעמיד זיין די התחלה אויף די דרישות, אויף די שיטות, שטעל זיך פאר, לאמיר זיך פארשטעלן א פשוט'ע משל, יעדער איינער ווייסט מיט לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, און דער רמב ם לייגט אראפ זייער שיין זיין משל, נעמט אראפ א נעמט א יונגל, מ'זאגט אים, תורה איז דאך א גוטע זאך, וואס הייסט תורה איז א גוטע זאך? ס'איז אזא א גוטע זאך, ס'וועט דיך געבן א קענדי, ס'הייסט אז דער יונגל לערנט לשם קענדי, לשם קענדי, צוביסלעך איז ער מסביר, שפעטער געבט מען אים געלט און שפעטער כבוד און אזוי אפשר צום סוף וועט ער אנקומען וואס דער רמב ם רופט לשמה לעשות האמת מפני שהיא אמת. מען דארף דאך פארשטיין ס'איז דאך דא נאך אין דעם יעדער איינער פארשטייט אז ס'מוז אזוי זיין א מענטש ווערט געבוירן אן קיין דעת לאמיר זאגן פארשטייט נישט וואס מיינט בכלל לשמה פארשטייט נישט וואס מיינט בכלל האמת מפני שהיא אמת. איז וואס קען מען אים מסביר? מען קען אים פראבירט אים צו מסביר זיין צוביסלעך מיט אזוי מען קען זאגן אזוי ווי מיט משלים מיט הקדמות, פארשטייסט דאך אז קענדיס זענען בעסער פון סתם פארברענגען די צייט אן קענדיס, דאס איז אזוי ווי א שטיקל משל הייבט אן צו פארשטיין אז ס'איז דא פארשידענע וועליוס אין דער וועלט, אפי' צוביסלעך צו פארשטיין וואס עס באמת לוינט זיך, וואס איז די אמת'דיגע וועליו, וואס איז די אמת'דיגע ערך. און ס'מוז אזוי זיין, א מענטש ווערט נישט געבוירן קיין גדול, א מענטש ווערט געבוירן א קטן, און ס'איז פשוט אז אפילו די גרעסטע צדיק, אפילו די גרעסטע חכם, אפילו די רמב ם אליינס, די בעל מחבר פון די ספר, פון די חיבור, פון די משל, אפשר האט ער עס געלערנט פון איינעם, אבער על כל פנים, ער האט אויך אנגעהויבן צו לערנען על דעת קענדי'ס, איז דאך אין דעם דא א קשיא נפלאה, א מרפסן איגרא'דיגע קשיא,

איז דא א תירוץ, איז דא א מהלך וואס הייסט, מען מאכט נישט קיין חדש, מען הייבט נישט אן קיין נייע זאך, פאר מען איז עס מקדיש לה', פאר מען איז כל הבכור, יא יעדע בכור, קדש לי כל בכור, יעדע בכור, יעדע התחלה, יעדע ראשית. מען מקדיש צו דער אייבערשטער, און ראשית איז דאך דא אזוי ווי אונז לערנען פסח די ערשטע די קדש לי כל בכורות, ס'איז דא אין דעם א פשוט'ע טעם פארוואס ס'שטייט ביי פרשת בא גלייך ביי יציאת מצרים ווייל לי כל בכור ביום הכותי, אבער ס'איז דא אין דעם א טיפערע טעם וואס זאגט אז מצרים איז די בכורה, אזוי ווי מ'זאגט בני בכורי ישראל, די בכורה פון כלל ישראל, די בכורה פון קדושת ישראל, איז אין דער ערשטער טאָג פּסח, דאָס דער זמן ראשית, ראש כל מועדות, דער ערשטער טאָג, דער החודש הזה לכם, דער ראשון הוא לכם, דאָס איז דער ערשטער טאָג פּסח. און דאָס איז די זעלבע זאַך, די קרבן עומר, וואָס מ'נעמט די ערשטע תבואה, מ'שניידט באמת, מ'שניידט שוין די עומר פאַר פּסח, דאָ אין דעם, וואָס זאָגט מען דאַרף אַריינגיין די גאַנצע סדר הקרבת העומר, ס'איז זייער מקושר, מיט די זעלבע צייט וואָס מ'מאַכט ערב פּסח, מ'הייטס צו מ'גייט אַריין, מ'האָט צוגעבינדן די עומר, שפּעטער גלייך מוצאי יום טוב האָט מען עס צוגעבינדן, געשניטן, און בייטאָג מקריב געווען, ס'איז אַ גאַנצער סדר, און אונז האבן נישט די קרבן ממילא זעט אונז אויס אביסל מאדנע וואס מוצאי פסח הייבט זיך אן עפעס א נייע מצוה פון ספירת העומר אבער ס'איז געווען זייער מקושר מיט די חגיגה מיט די ענין פון וואס מ'האט חוגג געווען די ערשטע יום טוב פסח און יעצט איז דערווייז איז די זעלבע זאך וואס דאס מיינט איז אזוי ווי אונז לערנען אויף פסח וואס ס'מיינט איז אז טאקע די ערשטע זאך וואס א מענטש טוט אתחלת העבודה מען דארף טרעפן א וועג דאס מקדיש צו זיין לה', און באמת איז דאך דא א פראבלעם צואה בת צואה עשיה ווי דו קענסט דאס דען מקדיש זיין? פאר דעם איז דא א טריק, און אזוי ווי א יונגל, מען קען דאך רעדן אזוי ווי די מעשה פון אלישע בן אבויה וואס אונז האבן געלערנט, די טריק איז אז דו טוסט עס טאקע נישט. דער טריק איז אז ווען דער יונגל לערנט, אדער דער יונגל אדער זיין טאטע אדער זיין זיידע, זיי געבן דאך אים די קענדי יא לשמה, אפשר נישט די טאטע, אבער די וואס זיי געבן פאר די טאטע די קענדי, ערגעץ וואו, ביי משה רבינו, ערגעץ ווען מען גייט אריבער די די קייט וועט מען זען אז דער יונגל טוט נישט על דעת עצמו, ער טוט על דעת אחרים, ער טוט על דעת אביו ואמו, אוודאי אז זיין טאטע געבט, ער מיינט אז ער טוט פאר די קענדי. אבער ווען נישט אז דער טאטע געבט אים די קענדי לשמה, כדי ער זאל אנקומען צו א גרעסערע מדריגה פון לשמה, וואלט ער טאקע קיינמאל נישט אנגעקומען. זייער ענליך צו דעם וואס מיר האבן געלערנט לעצטע וואך וועגן די ענין פון מצה וואס הייסט לחם עוני. וואס מיינט לחם עוני? לחם עוני הייסט א זייער קליינע מדריגה. מ'קען עס רופן די מדריגה פון, די ערשטע מדריגה וואס מ'גייט אריין שמור את חודש אביב, חג המצות תשמור, וואס הייסט די מדריגה פון, נוקבא די מדריגה פון מלכות וואס הייסט לשם שלא לשמה קען עס רופן שלא לשמה בלי דעת לחם עוני איז אין עוני אלא מן הדעת לחם עוני איז אכילה בלי דעת אונז האבן געלערנט אז לחם עוני אדער בכלל דאס וואס ס'דא אין דעם א עניות דאס איז א עניות מצד די מקבל מצד די עבדים היינו מצד אונז זעהט עס אויס זייער עני אוודאי מצד די נגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם מצד די טאטע וואס ער געבט די קינד פאר די קינדער קענדי מצד אים איז דא די גאנצע דעת אין דעם מצד אים איז דא די גאנצע לשמה. וועגן דעם די ערשטע נקודה פון השכלה די ערשטע נקודה פון לימוד איז טאקע ס'זעהט אויס פאר די יונגעלע ער טוט עס על דעתו דנפשי פאר זיך אבער וויבאלד אז די גאנצע דעתא דנפשיה איז דא אין אים א קדושה אזוי ווי שמואל'ס מאמע איז געווען מקדיש לה', און אזוי ווי א טאטע דארף אריין ברענגען זיינע קינדער לתלמוד תורה, אזוי ווי יעדע מאל וואס דא א רבי, איז דער תלמיד האט א געוויסע, קען זאגן אז זיין דעת איז בטל אין א געוויסע זין צו די רבי. אזוי ווי די אידן, זענען געווען ב. ווי מען זאגט תינוק בורח מבית הספר ביי קריעת ים סוף ביי מתן תורה זענען געווען תלמידים און דער ערשטער תלמיד האט זיי ווייטער געגעבן רכוש גדול זיי געגעבן די אלע שוחד וואס מען געבט אבער פסח איז מען נישט חוגג טאקע מצד די אידן מען זאגט מצד די אידן זענען טאקע געווען לחם עוני אבער מצד וועם איז מען חוגג מצד מצד השם דאס זאגט אר"י הקדוש געלערנט אויף די זוהר אין פרשת אמור. עס איז באמת שטייט אין א ביסל א אנדערע נוסח לכאורה אבער די זעלבע מכוון שטייט אין די זוהר דא וואס אונז לערנען אין פרשת תצוה און אנדערע פלעצער און אויך דארט וואס די אר"י זאגט איז נישט ממש מפורש אבער אזוי קומט אים אויס. עס קומט אויס די נקודה אז די יום טוב פון פסח. איז נישט קיין גרויסע מדריגה, ס'נישט קיין גרויסע מוחין, ס'נישט פאר ווער ס'קומט דארט. ס'איז גרויסע מוחין מצד העליון, מצד הנותן, מצד מצד די גאט וואס ער געבט אונז די אלע מדריגות, מצד דעם איז דא אין דעם א גרויסע שמחה. און אונז מוזן דארט אנהייבן, פאר דעם, דאס איז זייער וויכטיג, פאר די סטעפ, פאר די קרבן עומר וואס מען רופט עס דא, אדער די אכילת מצה, אדער קרבן פסח, פאר דעם קען מען נישט טאר מען נישט אנהייבן, טאר מען נישט עסן קיין חדש, טאר מען נישט אנהייבן די קיין שום זאך, ווייל אויב מען וועט אנהייבן, און נישט נאר מען וועט אנהייבן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין פאר פסח, אויב מען וועט אנהייבן דארט וועט מען בלייבן אין מצרים, אזוי ווי מען זאגט, אויב ווען עס וואלט געווען כדרך הטבע וואלט מען געבליבן אין מצרים, ווייל. בסך הכל שלא לש בסך הכל א שלא לשמה בסך הכל א קטנות הדעת, נישט מעגליך אז פון קטנות הדעת זאל ווערן גדלות הדעת, ס'וועט דאך זיין געבויט אלעס אויף א יסוד רעוע און מיט דעם הייבט זיך עס אן אלעמאל מיט א, מ'קען עס רופן א נס, אבער נס מיינט אז סומך על דעת אחרים, נס מיינט סומך על דעת הקדוש ברוך הוא, וואס מצד אים איז דא פסח ה' על הפתח, ער וועט מאכן די פסח פאר אונז און צו אים געבערען זין די ערשטע זאך ווען מען ס'איז א כלל באמת ווען מען הייבט אן א זאך איז מען עס מקדיש להשם די ערשטע זאך איז מען מקדיש מ'דארף מאכן א פתיחת הזמן מ'דארף מאכן א התחלה און די התחלה זאגט מען לשם יחוד וואס איז די לשם יחוד מ'קען זאגן לשם יחוד די התחלה פון א מצוה און אויב דו זאגסט יא און אויב דו זאגסט נישט וואס ס'מיינט איז אז די ערשטע נקודה זאג איך און איך ווייס טאקע נישט פונקטליך וואס איך זאג כ'וועל וויסן למפרע וואס כ'האב געזאגט אבער וואס איך זאג איז אז. די רצון, די נקודת הרצון, די נקודת החשק וואס איך האב, איך געב עס אוועק, איך זאג אז ס'איז נישט מיין חשק, נישט מיין רצון, איך האב עס נישט אנגעהויבן. און דאס איז מתיר, די ערשטע טאג פסח, די קרבן עומר, דאס איז מתיר בכלל אנצוהייבן, אזוי ווי מ'זאגט, לערנט געווענליך אז ספירת העומר טוט מען עבודת השם כסדר, אזוי ווי מ'זאגט בדרך הטבע, בדרך הטבע מיינט, קודם איז מען מברר די מידות, שפעטער מברר די מוחין, און קודם איז מען לערנט מען די קשיא און נאכדעם די תירוץ און אזוי ווייטער, דאס קען נאר זיין נאכדעם וואס מ'האט מקדיש געווען די התחלה, וואס מ'האט מקדיש געווען די ראשית. און דער זוהר זאגט עס אין זיין נוסח דא, וואס מיר ווילן דא אריינלערנען לפחות. אונז האבן דערמאנט לעצטע וואך די קשיא וויאזוי קען זיין אז עס איז דאך לכאורה מעלים בקודש ואין מורידין, איך האב געזען אז דער שם משמואל ברענגט ער האט געפרעגט די זעלבע קשיא פאר זיין פאר זיין טאטע מיין איך, זאגט ער האט געפרעגט די קשיא אונז און רוב מענטשן ווייסן די סדר פון ספירת העומר גייט חסד שבחסד ביז. מלכות שבמלכות פרעגט זיך לכאורה די סדר מלמעלה למטה מען גייט אראפ אראפ וואס א מין זאך איז דאס ס'דאך דא א כלל מעלים בקודש וואלט מען געדארפט אנגעהויבן חסד און מלכות און נאכדעם ארויפגיין ביז חסד און טאטע האט אים געזאגט די תירוץ אזוי ווי איך האב פארשטאנען על כל פנים ער זאגט אים די תירוץ. נישט אפשר ממש דאס אבער בערך אזוי, אז ווען מ'וואלט אנגעהויבן פון אונטן וועט מען זיין סטאק אין די שמוץ, מ'קען נישט אנהייבן פון די שמוץ, פארקערט ווען מ'הייבט אן פון אויבן שפעטער באקומט מען כח צו, עס איז אזא סברה, אבער מער מער בעומק אזוי ווי אונז רעדן איז אזוי ווי איך זאג, און די זוהר זאגט עס אין זיין נוסח. יעצט פארוואס גייט עס אראפ? ס'הייסט ס'דא די טהרה, די מדריגה פון פסח הייסט מדת המלכות, מ'קען עס רופן וויאזוי, זאגט זייער שיין דער דרוש, ס'דא מצה און ס'דא מצוות, אדער מ'קען זאגן מצות מלא, אבער מצות מלא מיינט מען דא באמת מצוות, לפי עניית דעתי, אזוי ווי ס'שטייט ושמרתם את המצות, זאגן דרשן דרשן חזל, רשי ברענגט עס ושמרתם את המצות אל תקרי את המצות אלא את המצוות, מצוה הבא לידך אל תחמיצנה, ס'מיינט, ס'דא אזא סארט, מ'קען זאגן אז ס'דא אזא סארט מדריגה וואס הייסט מצה? ס'דא אזא סארט העכערע מדריגה וואס הייסט מצוה? אל תקרי הייסט, זיי נאר בלייב נישט ביי די מצה, גיי צו די מצוה, הייסט מצה הייסט מצה, אזוי ווי מ'זאגט ס'איז לחם עוני, נישטא אין דעם קיין, נישטא אין דעם קיין דעת, נאר וואס? איינער אנדערש, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם, איינער אנדערש האט א דעת, איז ער תולה בדעת אחרים, אזוי ווי יעדער תינוק, יעדער קטן, איז דאך תולה בדעת אחרים. שפעטער ווען מען קומט דעת וואס איז מרומז אין די אות ו' בכלל מען קומט דעת דעמאלטס קען מען זיין אל תקרי מצה אלא מצוה ווי מען קען זאגן מען מאכט א ברכה על אכילת מצה אשר קדשנו במצותיו ווייל אכילת מצה איז שוין א באמת מען ווייסט שוין יא וואס די מצה איז די ערשטע די ערשטע פסח האט מען נאכנישט געוואוסט וואס די מצה איז יא עס איז געווען לא הספיק בצקם דאס איז געווען א מצוה שוין לויט די רמבן'ס שיטה עס איז געווען א מצוה מען האט נישט געוואוסט פארוואס די מצוה איז. יעצט ווייסט מען שוין, ס'הייסט יעצט איז שוין דא א דעת אין דעם מצה, בכלל דער צווייטער פשט פון לחם עוני וואס באמת איז א פשט פון עשירות שעונים עליו דברים הרבה איז שוין א שטיקל תיקון פון דעם, יא, ס'הייסט שוין א שטיקל מדריגה פון עשירות, מען ווייסט שוין, מען ווייסט שוין צו זאגן די תירוץ, נישט מה זאת, מען ווייסט פארוואס מען עסט מצה, ס'איז שוין דא א דעת, שוין שוין דא אין דעם א א מצוה.

ס'איז דא א כלל שיקדום המכפר למתכפר. אויב איך וויל מכפר זיין איינעם מוז איך אליינס זיין ריין. אז נישט האב איך א פראבלעם. זאגט דער זוהר אין זיין נוסח. טאמער מ'דארף, טאמער מ'וויל מטהר זיין די אידן, און די אידן הייסן. מדריגות פון די שכינה, פארשידענע חלקים פון די שכינה, קענסט רופן זיבן שבועות, זיבן וואכן פון די שכינה, אויב מען וויל דאס מטהר זיין דארף מען קודם מטהר זיין די שכינה, דאס איז דאס געשעט די ערשטע טאג פסח, עס גייט ארויס די שכינה פון גלות, עס גייט ארויס די, קען עס רופן די שורש הנשמה פון גלות, שפעטער אז עס איז שוין דא א שורש הרצון וואס דאס איז שוין נישט אונז האבן עס גערייניגט, עס איז געווארן ריין. איז לאזט מען עס אפ, דארף מען שוין נישט, קען מען, קען די מדריגה, קען די שכינה, מכפר זיין על ביתה, און וואס הייסט ביתה? ביתה הייסט דאך די אידן, ביתה הייסט דאך די כלל ישראל, ס'הייסט דאך בכלל די, אין קבלה שפראך די זיבן, זיבן ספירות פון די מלכות. דעמאלטס קען זיך מטהר זיין די. קען די בעדו קען די בעדו קען מטהר זיין את ביתו, וכפר בעדו ובעד ביתו. עד כאן איז אלס געווען נאך א הסבר אויף די ענין פון וואס געשעהט נאך פסח. מ'דארף נאך אסאך זאכן לערנען וועגן ספירת העומר, איך וועל זיך אפשטעלן דא, בעזרת השם נעקסטע וואך וועלן מיר אריין פרובירן אריינצוגיין אין די צווייטע און די דריטע סטעפס דא, ס'דא די שבעה שבועות תספר לך, די גאנצע זיבן וואכן וואס וואס ס'מיינט ציילן שבועות, מצוה למימני יומי, מצוה למימני שבועי, וואס ס'מיינט, דארף מען אנקומען צו די מנחה חדשה פון שבועות, און נאך זאכן וואס שטייט אזוי וועגן דעם, בעזרת השם.